אקעי, א גוטן ערב שבת בראשית. ס'הייבט זיך אן דא א נייע סקעדזשועל, נייע סדר, נייע מחזור פון די, פון די יאר, פון די בראשית, אזוי ווי מען הייבט אן בראשית. כ'האב שוין געשריבן אמאל וועגן דעם אז בראשית בשביל התורה שנקרא ראשית, דאס הייסט די אנהייב פון די וועלט, די אנהייב פון די וועלט און די אנהייב פון די תורה גייען צוזאמען, ס'איז אזוי ווי די זעלבע זאך, הייבט מען אן די וועלט.

און אין תשרי בויען אונז די וועלט, אין תשרי בויען אונז די וועלט וואס אונז וויל האבן פאר זיך פאר א גאנצע ווינטער, עטליעסט ביז פסח, און אדער ביז נעקסטע יאר תשרי, און יעצט הייבט מען אן אזוי ווי צו צו לעבן אין די וועלט, ס'ווערט ס'איז שוין דא א וועלט, ס'איז שוין דא א וועלט און מ'קען שוין זאגן בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ. איז איך וויל אביסל מפרט זיין. ס'הייסט, ס'איז דא אזא סוגיא וואס הייסט מעשה בראשית, לאמיר עס פרובירן צו פארשטיין אפאר אפאר זאכן וועגן דעם.

ס'מיינט, יעדע איינער האט עפעס א געוויסע וויזשען פון מעשה מרכבה, הייסט אז מ'זעהט גאט, מעשה מרכבה מיינט די דרושים פון אויף ספר יחזקאל אדער ישעיה וואס זיי האבן געזעהן ואראה את השם, יעדע איינער פארשטייט וואס ס'מיינט לפי לפי ערך לפי לפי הענין, ס'איז דא אזא מין זאך איך זעה גאט, איך האב א געוויסע תפיסת אלוקות הייסט עס, איך האב א געוויסע פיקטשער פון גאט, איך האב א געוויסע וועג וויאזוי איך טראכט וועגן דעם, א געוויסע.

מעשה בראשית איז איז נאך א זאך נאך א נאך א וועג נאך א נאך א נאך א אנדערע וועג נאך א אנדערע סוד דאס הייסט מעשה בראשית מעשה בראשית איז איז אין דורשין בשנים דאס הייסט מ'דרש'נט עס מיט מיט איין מענטש מיט צוויי מענטשן דער רבי מיט די תלמיד און דער מהר"ל זאגט שוין אז ס'מיינט אזוי ווי א רמז אז ס'דא אין דעם צוויי זאכן שוין דאס אין אנדערע ווערטער איך קען זאגן אפאר וועגן לאמיר זאגן די ערשטע זאך אזוי. ס'דא אסאך אידן וואס זענען לערנען חסידישע ספרים ווייסן אז מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית האט דער בעל שם טוב געלערנט אזוי ווי לעולם השם דברך נצב בשמים אז ס'נישט אז די גאט געטליכקייט אזוי ווי געטליכקייט איז געווען פאר די בריאה אזוי ווי ס'דא א גאט וואס איז מופשט פון די בריאה וואס איז נישט שייך צו די בריאה די זעלבע גאט איז דא היינט אויך. דא אתה הוא עד שלא נברא העולם אתה הוא משנברא העולם, און מען דינט מען דינט גאט אין אין א וועג וואס איז מחודש וואס איז אינגאנצן נישט שייך צו צו די וועלט, אינגאנצן ס'איז נישטא אזוי ווי א נייע וועלט פון נעכטן, מען געדענקט נישט וואס איז געווען נעכטן, ס'איז אלעס אלעס איז ניי אלעס איז פריש פון היינט, עס איז. ווי מעשה מרכבה. די דגוש דא איז אויף גאט, נישט אויף די בריאה, נישט אויף עפעס א זאך וואס עקזיסטירט. ס'איז זייער א מופשט'דיגע וועג, זייער א מופשט'דיגע השגה, זייער א מופשט'דיגע לעבן. ס'נישט האט נישט צו טון מיט גארנישט, ס'הייסט ס'נישט רעלעווענט צו גארנישט, קיין חילוק צו היינט איז פסח אדער סוכות אדער פורים אדער חנוכה אדער איך בין א איד אדער א גוי אדער א רשע אדער א צדיק, אלל דיס טינגס דאנט מעטער. ס'איז.

כל יום מעשה בראשית איז אנדערע ווערטער סאו ביי די מעשה בראשית פון ששת ימי בראשית איז גארנישט געשען ווייל ס'איז דאך נישט אנדערש יעדן טאג פון יענע פון יענע פון יענע מאל ס'הייסט יעדע יעדע וואך אדער יעדע טאג יעדע סעקונד איז די אייבערשטער מהווה די גאנצע וועלט פון מאין ליש ביז ביז די עולם העשיה אין יענע רגע איז וואס זאגסטו מיך אז ס'איז דא אזא גאנצע מעשה און זאגן שבת ויכולו השמים וואס רעדט וואס הייסט וואס איז פשט בכלל ויכולו השמים וואס די אייבערשטער האט אמאל געענדיגט מיט קיינמאל ענדיגט קיינמאל נישט ער מאכט עס א גאנצע צייט. איז וואס דער טייטש פון וואס טייטש פון שבת וואס איז טייטש פון לערנען פרשת בראשית די גאנצע פרשת בראשית איז א שקר איז עפעס א געים א משל איך ווייס נישט האט דאך נישט קיין טעם לויט לויט די פנימיות'דיגע השגה און אוודאי איז דא הסברים וואס מ'קען מסביר זיין וואס מ'קען מסביר זיין ששת ימי בראשית מ'קען מסביר זיין שבת טאקע אויף די אויף די וועג פון די יחוד אויף די סדר פון מעשה מרכבה אבער מען דארף פארשטיין אז ס'איז נישט ס'איז א ריכטיגע קשיא ווייל ס'איז דא אמת'דיג א א א א צד ס'איז דא אמת'דיג א א פלאץ וואס א סוד וואס הייסט מעשה בראשית און די סוד זאגט איז נישט אז אז אלעס איז יעדע רגע פון פריש אז אלעס איז די זעלבע די גאנצע צייט ס'איז דא טאקע חלקים ס'איז דא אזא מין זאך אזוי ווי אזוי ווי ס'איז דא א זאך די אייבערשטער האט אמאל באשאפן די וועלט און מ'קען זיך סומך זיין אויף דעם מ'קען האבן בטחון אז אז ס'איז נאך דא אז ס'עקזיסט נאך מ'דארף נישט מ'דארף נישט זיין די גאנצע צייט בפחד מ'דארף נישט זיך שרעקן אז

עס מוז זיין אזא זאך, און אזוי איז דאך די הלכה אז אפילו אז מען איז מתנדב אשם תלוי בכל יום איז מען נישט מתנדב די טאג נאך יום כיפור ווייל ווייל ס'איז סך הכול מוחל געווען א טאג שפעטער קען מען שוין טרעפן א עבירה אבער נישט יענע טאג איז אז אנדערע ווערטער עס מוז זיין אזא זאך עס מוז זיין אזא זאך וואס איז יא וואס איז יא קביעא וקיימא וואס איז יא א בריאה וואס מען האט געשאפן איינמאל וואס מען האט געשאפן איינמאל מען דארף עס נישט יעדע מאל פריש באשאפן מען דארף עס נישט יעדע מאל פון פריש באשאפן. ס'שטייט שוין, ס'שטייט שוין. אזוי ווי א מענטש איז מקבל עול מלכות שמים אדער ער האט א גוטע השגה יום טוב ראש השנה יום כיפור אויפגעטון עפעס און בנפש ער פארשטייט עפעס, ער איז אנגעקומען צו עפעס. נאכדעם זאגט מען אים קום אהער אבער דארפסט עס אריינלייגן די גאנצע יאר, ס'איז שוין אסרו חג דארף מען ממשיך זיין די יום טוב אויף א גאנצע יאר און מ'דארף. א גאנץ יאר איז נישט אנדערש, די זעלבע גאט פון כ'ווייס אז גייט די וועלט, די זעלבע גאט פון אתה חוננתנו, די זעלבע גאט פון אתה בחרתנו, דאס איז אמת, אבער אבער אויב ווען מען זאגט אזוי איז מען הורס די גאנצע וועלט, און מען סותר מעשה בראשית, מען מחזיר את העולם לתוהו ובוהו, און ס'איז דא אזא סדר עבודה, אבער עס איז נישט ריכטיג אינגאנצן, ווייל עס איז פונקט אזוי אמת אז ניין, מען האט געהאט סוכות, מען האט זיך געפריידט זיבן אכט ניין טעג, און דעטס אלל, יעצט איז גענוג, ס'איז גענוג אויף א גאנץ יאר, מען איז שוין זאט, מען דארף זיין זאט, ס'איז דא אזא מין זאך מען דארף זיין זאט, מען דארף קענען. פונקט אזוי ווי ס'איז דא צמאון, צמאה נפשי לאלקים, פונקט אזוי האבן גערעדט וועגן דעם סוכות אביסל, אבער ענליך, ס'איז נישט ממש די ווארט וואס כ'זאג דא זיין זאט, ס'דארף זיין געבויט, ס'דארף זיין געשאפן, די אייבערשטער האט באשאפן א וועלט, אונז האבן באשאפן, מ'האט געמאכט א יחוד, מ'האט געמאכט שמיני עצרת, ביז מ'האט געמאכט די גאנצע סדר, פון ראש השנה ביז שמיני עצרת, און אנגעקומען געמאכט די יחוד, ס'איז געמאכט, ס'איז גוט, יעצט איז, קען מען בויען אויף דעם א גאנץ יאר, מען קען זיך רילייען אויף דעם, מען קען נעמען דאס און גיין ווייטער, דאס איז א אמת'דיגע, ס'איז א אמת'דיגע בנין, אפילו די אמת, אליבא דאמת לאמיתו אויף א יותר עילוי איז די בנין אויך יעדע רגע נעלם ונעלם, יעדע רגע איז עס נתחדש מיט א נייעם, אבער ס'איז דא אויך פונקט אזוי א מדריגה, ס'איז אזויווי א שם, ס'איז דא אזויווי א עולם וואס הייסט מעשה בראשית, און מעשה בראשית הייסט אז ס'איז געשען אמאל א בריאה, און ס'האט מען געמאכט אמאל א וועלט, און ס'איז נאכאלץ דא יענע וועלט, ס'איז, ס'איז, ס'איז, ס'איז בסדר, מ'דארף נישט. און ס'איז וויכטיג מען אסאך מענטשן, די וועג וויאזוי א מענטש בויעט זיך, א מענטש א מענטש לעבט זיין לעבן, מ'איז נישט אלעמאל איבער איבער איבער יו האוו טו ריליטיגעיט עווריטינג, ס'איז דא אזא מין ווערטל וואס רבי שטיינזאלץ האט געטראפן איינער און ער האט אים געפרעגט וואס די אייבערשטער האט נישט. ווייזט באווייזט זיך נישט פאר אים, דאס הייסט דער אייבערשטער האט זיך באוויזן איינמאל ביי מעמד הר סיני, און זייט דעמאלטס באווייזט ער זיך נישט, ער מאכט אז עס איז קיינמאל נישט געשען, האט ער געזאגט זאל ער זיך באווייזן פאר מיר, איך וועל אים זען, האט ער געזאגט אז ער איז, ער האט עפעס א סערטיפיקעט אז ער איז א דאקטער, צו עפעס אזוי, ער זאגט נו ווייז מיך די סערטיפיקעט. זאגט וואס א ווי האסטו באקומען די סערטיפיקעט ווי אזוי ווי אזוי ווייסט איך אז דו האסט טאקע געלערנט אז דו ביסט טאקע א דאקטער פארהער איך וויל דיך פארהערן נאכאמאל איך ווייס עס גייט נישט אזוי מען פארהערט זיך נישט נאכאמאל איך האב באקומען א צעטל אויף די צעטל שטייט אז דער נעם שליסט די תורה שטייט אקעי דאס איז אזוי ווי א ווערטל סתם א ווערטל אבי גערעדט אבער אבער אין דעם ליגט די אמת עס הייסט ווען המחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית און יעדן טאג איז דא נותן התורה זייער גוט עס איז זייער גוט פאר א געוויסע תנועה בנפש, אבער עס מוז פונקט אזוי זיין א פארקערטע תנועה. וואס זאגט איך דארף נישט. א מענטש ווען ער ווערט אביסל עלטער, אז ער באקומט אביסל מעטשורעטי, מעטשורעטי מיינט בעיסיקלי אז יו דאונט העוו טו ריליטיגעיט אלל היס בעליפס עווערי דעי. דעקארט האט געזאגט אפילו אז א מענטש זאל איינמאל אין זיין לעבן נעמען אלעס וואס ער גלייבט און.

וואס איז ענליך צו דעם ווייל ס'נעמט זיך אין די זעלבע סטראקטשער, סאו דאס איז די גשמיות פון מעשה בראשית, דאס איז די פיזיקאליטי אוו די, דאס הייסט אונז זענען זייער צוגעוואוינט און זייער זייער צוגעוואוינט זייער צוגעוואוינט צו די קאנצעפט אז ס'איז דא גשמיות און ס'איז דא רוחניות. און די עיקר וואס א מענטש טראכט, ווען א מענטש טראכט אדער טראכט, ווען מ'זאגט גשמיות רוחניות מיין איך נישט נאר נאר אין אין כאילו וואס מ'רופט עבודה אדער אין אידישקייט, ס'איז א ס'איז א וועי אוו לוקינג עט לייף, ס'הייסט ס'איז א לעבעדיגע זאך, וואס אלע זאכן וואס א מענטש קאנטראלט, אלע זאכן וואס א מענטש מיינט אז ער קאנטראלט. רופט מען רוחניות, רופט ער אזוי ווי זיין מחשבה, זיינע פלענער, דאס איז זאכן וואס א מענטש טוט, זאכן וואס א מענטש טוט, איך האב א מחשבה, איך האב א פלאן, איך האב א פילינג, איך גיי זיך מער זיך נעמען, די אלע די אלע זאכן, די אלע זאכן זענען רוחניות, נאכדעם איז דא גשמיות, גשמיות איז טייטש, גשמיות איז טייטש איך דארף עסן, איך דארף, איך האב, איך האב צרכים, איך האב נידס, אלע זאכן וואס זענען נידס, אין א געוויסע זין קען מען זאגן אז נידס רופט מען גשמיות און רצונות רופט מען רוחניות. וואס איך דארף, איך דארף עסן, אנישט איך קען, און עס איז דא אזוי ווי א נטי' צו מזלזל זיין אין די עולם הגשם, אין די עולם הנידס, ס'הייסט דאס אז א מענטש דארף עסן, קיינער זאגט נישט די יאר דארף איך, גיי איך מער לייגן שטערקער עסן איך ווייס נישט ס'איז נישט קיין זאך וואס דו קאנטראלסט נישט קיין זאך וואס דו, ס'איז נישט קיין זאך וואס איז תלוי אין רצון נישט קיין זאך וואס תלוי אין בחירה ס'איז א זאך וואס איז ס'איז א פאקט אקעי ס'איז אזוי ווי א גיווען מען עסט און מען שלאפט און מען טוט אלע מיני זאכן וואס זענען תאוות אדער צרכים פון די גוף און למעשה מעשה בראשית איז דאך די צייט וואס די אייבערשטער האט באשאפן די אלע זאכן ס'הייסט ס'איז דא אסאך רצון אין מעשה בראשית, די אייבערשטער האט כי הוא אמר ויהי הוא צוה ויעמוד, ער וויל עס מאכן ברצון, אבער למעשה וואס איז געווארן פון דעם וואס איז געווארן איז אז ס'איז נישט געווארן, ס'שטייט נישט די אייבערשטער האט נישט באשאפן א ס'שטייט נישט, מ'דארף חוקר זיין אין דעם עקסטער, ס'שטייט נישט די אייבערשטער האט באשאפן א נשמה, און באשאפן תורה, מ'האט נישט אנגעהויבן די תורה פון החודש הזה לכם פון מצוות פון תורה פון זאכן וואס זענען זאכן וואס א מענטש טוט, מ'הייבט עס אן פון זאכן וואס געשען צו א מענטש. וואס זענען פארט פון זיין גוף, פארט פון זיין פיזיקל, פיזיקל ריאליטי, ס'דא א ערד און ס'דא וואסער און ס'דא א הימל און ס'דא א ים און ס'דא די אלע זאכן, און די די די סארט בליק, די סארט קוקן אויף זאכן וואס זיי זענען, וואס זיי זענען פיזיקל זאכן, דאס איז דא א געוויסע השגה, השגת אלוקות, מ'קען עס רופן, וואס איז, וואס איז אין די לעבן, אין די גשמיות'דיגע זאכן, דאס הייסט. פונקט אזוי ווי זיך אריין מתבונן זיין אויף א מצוה אדער זיך מתבונן זיין אין תורה אדער זאכן וואס מ'מוז טון זאכן וואס מ'מוז גיין זיך נעמען און טון איז דא אזא געוויסע וועג ס'איז א געוויסע אזוי ווי מעשה מרכבה אדער סתרי עריות ס'איז א געוויסע וועג צו מאכן א יחוד א געוויסע וועג פון האבן השגת אלוקות פונקט אזוי איז זיך מתבונן זאכן וואס זענען, זאכן וואס זענען נידס זאכן וואס זענען דברים גשמיים זאכן וואס זענען

עס איז למשל ווען א מענטש ט, איך האב א, איך וויל זיך טראכטן עפעס א שטיקל תורה אדער עפעס א איידיע אדער עפעס א זאך, איז מיין איך אז איך בין דער, איך בין דער גרויסער צולייגער, איך טראכט און עס איז עפעס א זאך אין מיין ברעין, איך טראכט, מיין מיינד האט עפעס א מחשבה, עס האט עפעס א גאנצע זאך, באט למעשה דאס איז אביסל אן איינרעדעניש, ווייל והא ראיה, אויב איך האב נישט געטרונקען גענוג קאווע אינדערפרי, אויב איך האב נישט געגעסן היינט, נישט געטרונקען קיין קאווע, דאן זעט מען אז ס'נישט דא, ס'נישט דא וואס, נישט נאר נישט דאס, נישט דא וואס צו טראכטן, כ'האב נישט קיין כח, איך וועל שלאפן, איך האב נישט די thought אליינס, די איידיע, די השגה אליינס, ס'איז כמעט ס'איז תלוי, אדער ס'איז כמעט א גשמיות'דיגע זאך, ס'איז א זאך פיז אמת'דיגע פיזיקעל זאך, איז א ריעל פיזיקעל טינג, אז איך עס א דעי נישט, דעי דעי נישט, אזוי ווי די תניא און די ספרים זאגן אז מען עסט און דעי עסן ווערט תורה, מען קען עס זען, אמאל א מענטש איז הונגעריג און זיין מח ארבעט נישט, עפעס עס גייט נישט, ער נעמט א קוקי, נאכדעם מיטאמאל דעי קוקי ווערט א ווערט א דבר תורה, ווערט א. מיט א איידיע אין זיין מיינד, סאו אנשטאט צו פאוקעסן אויף די דבר תורה וואס ער רעדט זיך איין אז דאס הייבט זיך אן כאילו פון זיין מיינד וואס ער נצטוו בה ישראל ער טוט עס ער האט עס געוואלט ער האט עס געטון, און ווען ער פאוקעסט אויף די קוקי און ער זאגט א ברכה אויף די קוקי איז דא אין אים א געוויסע ריח א געוויסע השגה א געוויסע געשמאק א געוויסע חיות אלוקית. וואס איז נישט דא ווען ער הייבט אן זיין פאוקוס אז ער הייבט אן צו שפעט, איינער זאגט איי הייבט אן זיין השגה אלוקית, איינער הייבט עס אן אין החודש הזה לכם, הייבט עס אן אין די דבר תורה וואס ער לערנט אדער אין די תפילה וואס ער זאגט אדער אין די מחשבה וואס ער האט, ער האט עס אנגעהויבן צו שפעט, ער האט עס נישט אנגעהויבן אין די פלאץ וואו זאכן הייבן זיך אמת'דיג אן, אמת'דיג הייבט זיך עס אן. ווען מען גייט אין בית כסא אינדערפרי, ווייל אן גיין אין בית כסא קען מען נישט, קען מען נישט האבן קיין השגה אלוקית, קען מען נישט, קען מען נישט, וואטעווער, טריי, טריי איינמאל נישט צו גיין אין בית כסא, זאג מיך וויפיל, וויפיל כוונה האסטו געהאט ביים דאווענען, זאג מיך וויפיל, וויפיל דברי תורה האסטו געהאט, וועגן דעם איז דא, איז דא ברכות וואס מ'זאגן אויף דעם, אשר יצר את האדם בחכמה. און ס'איז א מורא'דיגע, א מורא'דיגע התבוננות, א מורא'דיגע גרינגע התבוננות, ס'איז נישט קיין עבודה, דאס איז, דאס איז מעשה בראשית, ס'הייסט ס'איז דא מצוות, אדער מעשה מרכבה זענען עפעס א גאנצע עבודה, מ'דארף עולה זיין למרכבה, יורד זיין למרכבה, מ'דארף טון זאכן, מעשה בראשית איז א זאך מ'דארף טון, מ'שטייט אויף, און דו ביסט אין מעשה בראשית, און אפשר די איינציגסטע

מער געשמאק געגאנגען בית כסא אינדערפרי, דאווענט זיך געשמאק, עס איז אזא טבע אזוי, אדער האט מער ישוב הדעת, האט מער קלארקייט, מער מוחין דגדלות, דאס איז מפליא לעשות, דאס איז עמעזינג, דאס איז אן עמעזינג התבוננות אויף מעשה בראשית, וואס מען קען, אופס, וואס מען קען זיך מתבונן זיין, וואס מען קען לעבן, מען קען לעבן די גאנצע לעבן.

קוק אויף די וועלט, דעטס אלל. אונז זאגן ש. אונז מאכן שבת, כי בו שבת מכל מלאכתו. וואס האט דער אייבערשטער געטון שבת? ער האט געקוקט, וירא אלקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. און וואס אונז זאגן איז, טו די זעלבע זאך. נישט שבת, שבת דארף מען לערנען מער, שבת דארף מען דאווענען מער, שבת דארף מען די אלע זאכן. אקעי, איז איין זאך. אבער וואס איך זאג איז, שבת איז די טייטש, שבת איז מתייחס צו מעשה בראשית, שבת איז נישט עפעס אנדערש, עפעס מעשה מרכבה, שבת איז מעשה בראשית, מעשה בראשית איז טייטש, כפשוטו, אזוי אזוי כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש, איז דא א וועלט, קוק, מאך אויף דיינע אויגן און קוק אויף די וועלט, און קוק ווי ווי עמעזינג ס'איז, ווי ווי אינטערעסאנט ס'איז, וויפיל זאכן זענען דא, וויפיל פרטים זענען דא, וויפיל זאכן העוו טו גאו רייט פאר איט טו, פאר טינגס טו ווארק, פאר טינגס טו העפען.

זאג עדות אויף די מעשה בראשית, דזשאסט קוק אויף די מעשה בראשית און זע ווי ווי אינטערעסאנט ס'איז, ווי מחודש ס'איז, וויפיל לעבעדיגקייט איז דא אין דעם, וואס די די ווי די שטיקל ברויט, ווי די קאפי, ס'מאכט א מיינד, ס'איז אין דיין מיינד קענסט, מ'קען זיין א מעטעריעליסט זאגן אויב אזוי איז די מיינד אויך נאר א שטיקל שטיקל פלייש, איט דאזענט מעטער, ס'טוישט נישט ס'טוישט נישט די פלא פון דעם, ס'איז נאך אלץ מורא'דיג קאמפליקעיטעד, מורא'דיג מורא'דיג אינטערעסאנט ווי.

וואס איך זאג איז אז די עבודה פון דעם, די עבודה פון שבת וואס איז מחווה פון דעם, איז נישט אנצוהייבן די זאך פון נאכדעם, מען האט פארגעסן פון די קאווע וואס מען האט געטרינקען אינדערפרי, פארגעסן פון די פון די מאטעריאל וואס וואס פון זיי איז אמת'דיג די בראשית, פון זיי הייבט זיך אמת'דיג אן אלע השגות, אלע זאכן וואס מענטשן לעבן אין דעם, נאר מען הייבט אן פון דעם, מען זאגט קידוש, מען נעמט א מאכט מאכן קידוש על היין, אויף עפעס א מעשה, איינער עס איז נישט געווען גענוג, מען זעט אין די אין די.

מיין האול ליסט-קריעישאנס קריעישאן ביזנעס איז דא, עס איז דא. אזוי קוקט דארף א מענטש קוקן אויף זיין בעכער און ער זאגט קידוש, און ער זאגט יום ויכולו השמים והארץ, און עס איז געענדיגט, עס איז שוין דא, סאו מען דארף נישט מען דארף נישט שטיין און זוכן דביקות אין מחדש בטובו א גאנצע צייט די זעלבע זאך, עס איז שוין דא, און די דא, סאיז די פיזיקאליטי פון די יש, די זאך וואס איז דא.

און און אסאך מענטשען ווען זיי מאכט מעדיטעישען אדער וואס זיי טראכט הייבט אן צו טראכטען פון זיין מח הייבט אן צו טראכטען פון דברי תורה איז ער נישט דא עס הייסט עס איז דא א געוויסע ביאינג העיר עס איז דא א געוויסע גראונדעדנעס וואס קומט נאר פון פאוקעסען אויף די גוף עס קומט נאר פון פאוקעסען אויף חלקי הגוף און עס שטייט אין חובת הלבבות אז התבודדות מיינט

פארקערט פון דיסטרעקטינג, סאו ס'שטילט איין א מענטש'ס מחשבות, ווייל די מחשבה איז למעשה דאס וואס איז שולדיג אויף אונזערע אלע בלבולים, ווייל א מענטש איז דא און ער איז דארט, ווען זיין גוף ארבעט, ברוך השם ווען ס'ארבעט, ווען ס'ארבעט נישט איז נאך א זאך, אבער און די גוף איז, די גוף איז האט א מורא'דיגע, האט א מורא'דיגע אן, ס'דא אן די אן, דער חובת הלבבות זאגט אז ס'געווען א חסיד, וואס ער פלעגט זיך דרייען מיט מענטשן אגאנצע טאג, וכשהוא מתבודד עם איבריו, היה אומר להם הביאו אור הצפון.

ס'איז די פאקט אז א מענטש ס'אטעמט און כל הנשימה תהלל י-ה אז ער אטעמט א גאנצע צייט און זיין הארץ קלאפט א גאנצע צייט און זיין מאגן ארבעט א גאנצע צייט דאס איז דאך א דאס איז דאך א מין א מין נעיטשער כ'מיין ס'איז דאך א מין א מין א מין הארה תמידית וואס פארט א גאנצע צייט ווי מעשה בראשית די אייבערשטער מאכט עס כסדר. און ס'לעבט א גאנצע צייט אין א קביעות, אין א קביעות נצחית כאילו, וואס ס'איז נישט דא, און מיין מח ארבעט נישט א גאנצע צייט, מיין מח אין, איך גיי שלאפן, איך טראכט שטותים, מיין גוף ער פארלירט נישט וואס ער האט די, די דביקות, די, די, די סטענדינג וואס ער האט, וואס א גוף, וואס א נברא, וואס ער, ער טוט וואס, ער טוט זיין זאך, ער טוט עס כסדר, ער ווערט נישט מיואש, ער ווערט נישט צובראכן, ער ווערט נישט אין א שלעכטע מוד קיינמאל נישט. און עס וואלט געווען א מופת ווען איינער'ס מח וואלט נאר געארבעט אזוי גוט ווי זיין גוף ארבעט, ווען איינער'ס לב, אזא וואס אונז רופן לב, אזא נשמה די לב וואלט געארבעט נאר אזוי גוט ווי זיין גוף ארבעט, איז דאך ממש וואלט ער געווען ממש א בעל מדריגה, יעדע יעדע סעקונד אטעמט ער, ער פארגעסט נישט קיינמאל נישט, זיין הארץ קלאפט א גאנצע צייט, און דאס איז דאס איז א, און ווען מען איז מתבונן און מען איז מתבודד עם איבריו, קען מען הייבט מען אן באקומט מען אזויווי א נגיעה צו די סארט אור, די סארט אור הצפון וואס איז די אור פון מעשה בראשית וואס איז. כל יום תמיד מעשה בראשית, ס'ווערט נישט נתפעל פון קיין שינויים, מ'ווערט נישט נתפעל געטון עבירות, ס'רעגנט נאך אלץ, מ'ווערט נישט נתפעל פון גארנישט, ס'איז א געוויסע תדירות, א געוויסע קביעא וקיימא, וואס דאס איז די שבת בראשית, ס'איז געווען תשרי, ס'איז זייער א שאקלדיגע צייט, ס'איז, מ'מאכט נענועים אהין, נענועים אהין, מ'ווייסט נישט וויאזוי מען איז, די מח איז דא, די מח איז דארט. קומט שבת בראשית זענען דא, ס'איז נאר דא איין פלאץ, ס'איז נאר דא איין וועלט דערווייל וואס אונז ווייסן, ביז מ'גייט צו אינווענטן די עיליענס, און ס'איז דא, עס איז קביעא וקיימא, און כ'מיין א גוטן שבת, וואס איז אזוי ווי עס איז.